אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! בשם שמים נעשה ונצליח מ'הייבט אפישעלי אן די קורצע און שארפע ווערזשען פון די שיעור. די פרייטאג'דיגע איז נאר געווען אזא שטיקל פריוויו, און ברוך השם כ'האב באקומען אסאך גוט אסאך פידבעק אסאך מעסעדזשעס אויף די שיעור, די עולם האט זייער הנאה געהאט. די עולם האט אויך געפרעגט צו ס'גייט זיין אוועילעבל אויף ספאטיפיי, יא בעזר השם, מושי דער מלאך דער עדמין גייט ארויף לייגן די שיעורים אויף ספאטיפיי אויכעט פאר ענקער קאנוויניענס און ענק זאלן עס קענען הערן אויף ענקער געשמאקע וועג. און איך וויל דיר טאקע זאגן אז אויב דו ווילסט שיקן א מעסעדזש, א קאמענט, א קוועסטשען אויף די שיעור וואס מ'זאל קענען אויסדערברייטערן דעם נעקסטן טאג, קענסטו אויך שיקן א מעסעדזש צו די צווייטע אדמין פון די גרופ, איינס נאך מושי, די נאמבער איז עיט פאר פייוו טו טרי טו סיקסטין נאו סיקס, און מ'הערט בעזר השם אויס יעדע איינציגסטע מעסעדזש וואס קומט אריין. און פארשטייט זיך איט גאוס וויטאוט סעיאינג, אויב פילסטו נאך ביי די ענד פון די שיעור ווי ס'פעלט דיר נאך עפעס, ווילסט האבן נאך אביסל ספייס, אביסל מער מדרשי חזל, אביסל מער ראשונים מפרשים, קענסטו גיין צו חומש דאט קאם סלעש דזשוין און זיך אויפסיינען צו באקומען די געהעריגע לאנגע שיעורים. און דיין לעבן וועט ער לעכטיג ווערן. סאו אונז האמיר פאריגע וואך אין די סדרה געזען אז די אידישע קינדער זענען זיך געקומען אפרעדן צו משה און אהרן, ווייל נאכדעם וואס משה ואהרן זענען געגאנגען רעדן צום פרעה מ'זאל ארויסלאזן די אידן, האט פרעה נאך שווערער געמאכט די ארבעט, מ'האט זיי געהייסן אליינס שאפן די תיבן, סאו ממילא האבן זיי געזאגט פאר משה, דו האסט אריינגעלייגט כאילו א שווערד אין פרעה'ס הענט, ווייל ביז יעצט האט ער נאכנישט געהאט קיין שום בעיסעס אונז באמת צו הרג'נען, פארוואס? ווייל אונז האמיר אים געפאלגט, ער האט אונז געהייסן ארבעטן, אונז האבן געארבעט ממילא האט ער אונז נישט געקענט הרג'נען, אבער יעצט אז אונז אז מען האט שווערער געמאכט די ארבעט קען מען אונז נישט נאכקומען די ארבעט, און אז מען קען נישט נאכקומען די ארבעט זעמיר דאך מורדים במלכות קענען זיי דאך אונז הרג'נען, ממילא וועגן דעם איז כאילו דו האסט אריינגעלייגט א שווערד אין זיינע הענט, איז משה רבינו געלאפן צום הייליגן באשעפער און ער האט אים געזאגט למה הרעותה למה זה וואס האסט דו שלעכטס געטון פאר די אידן, ס'הייסט נישט אז דו האסט געלאזט סטעטוס קווא אז די ארבעט איז געבליבן שווער אזוי ווי עס איז געווען פארדעם, נאר אדרבה עס איז נאך אסאך שווערער געווארן. און די צווייטע זאך וואס משה האט געפרעגט דעם אייבערשטן למה זה שלחתני, מילא לאמיר שוין זאגן אז ביסט יא גערעכט אז דו פייניגסט אויס די אז די אידן ווערן אויסגעפייניגט, אבער וואס עפעס דארף איך זיין דער דער מגלגל חוב על ידי חייב? אויף דעם האט אים די אייבערשטער הייליגער באשעפער געענטפערט, עתה תראה, יעצט וועסטו זען אשר אעשה לפרעה, וועסט זען אז וועגן מיין שטארקע האנט וועט ער ענק פארשיקן און ער וועט ענק אויסלייזן, און די אייבערשטער זאגט אים ווייטער וידבר אלוקים אל משה, ווי קומט דא אריין א וידבר בתחילת הדיבור? נו אויף דעם זאגט רש"י, ער האט אביסל מוסר געזאגט, וואס עפעס זאגסטו למה הרעותה למה זה, וויאזוי דערוואגסטו דיך אזוי צו רעדן מיט אזעלכע ווערטער צום הייליגן באשעפער? אבער די אייבערשטער האט דאך יא געוואוסט אז די סיבה פארוואס משה האט עס געזאגט איז דאך נאר ווייל ער האט געהאט טרעמענדעס רחמנות אויף די אידישע קינדער, ער איז געווען דער משה רעיא מהימנא, ממילא וועגן דעם איז ער געקומען פרעגן למה הרעותה, וועגן דעם האט זיך דער אייבערשטער סופט'נד אפ כאילו צו משה רבינו ויאמר אליו אני ה' איך בין דער באשעפער וואס הייסט יו"ד קיי וא"ו קיי די מידת הרחמים. און די נאמען רעפרעזענט אויך אז איך בין נאמן צו באצאלן שכר טוב פאר דער וואס גייט אין מיינע וועגן, און איך בין נאמן צו מקיים זיין די שבועה וואס איך האב געגעבן פאר אברהם יצחק און ליעקב. און וארא, און ער זאגט אים טאקע די סיבה פארוואס דו פרעגסט מיר למה זה שלחתני פארוואס איך שיק דיר בשליחות, ווייל איך וויל דיר שיקן בשליחות ווייל איך האב צוגעזאגט עפעס פאר דיינע עלטערן, און איך וויל דו זאלסט עס מקיים זיין פאר מיר. וארא אל אברהם, וואס האב איך צוגעזאגט? ווייל איך האב מיך באוויזן צו אברהם, איך האב מיך באוויזן צו יצחק, איך האב מיך באוויזן אויך צו יעקב, אבער צו זיי אלע האב איך מיך נאר באוויזן, צו מיט די בקל שקי מיט די נאמען וואס רעפרעזענט אז איך קען, אז איך האב די קעפעביליטיס צו געבן אסאך פאר יעדעם איינעם, אבער דאס אז אז אז איך גיי זיכער מקיים זיין מיין שבועה, די די די פאטענסי פון די נאמען יוד קעי וואוו קעי, אז איך גיי זיכער מקיים זיין דאס האב איך זיי נאכנישט געלאזט וויסן, ושמי השם לא נודעתי להם, ס'הייסט די נאמען האב איך זיי שוין געזאגט, שטייט דארט וירא וירא אליו השם באלוני ממרא האט זיך די אייבערשטער באוויזן צו אברהם מיט די יוד קעי וואוו קעי, אבער לא נודעתי להם, ס'הייסט זיי האבן נאכנישט געזען בחייהם בחייהם זייער לייף טיים האבן זיי נאכנישט געזען. ווי מיין צוזאג ווערט מקוים, מילא האבן זיי נאכנישט באקומען דעם קאנסעפט פון יוד קעי וואוו קעי אז כ'בין נאמן צו מקיים זיין מיין הבטחה, מילא וועגן דעם וויל איך אז דו זאלסט יא גיין צו אידישע קינדער און זיי זאגן אני ה' איך בין דער יוד קעי וואוו קעי, און נישט נאר בקל שקי אזוי ווי כ'האב מיך באוויזן פאר אברהם יצחק און יעקב, און אויך ווען כ'האב מיך באוויזן צו די עלטערן מיט בקל שקי איז וגם הקימותי את בריתי האב איך אויך אויפגעשטעלט א בונד איתם מיט זיי, לתת להם זיי צו געבן את ארץ כנען. איך האב דאך זיי צוגעזאגט בשבועה אז איך וועל זיי געבן ארץ ישראל ארץ ארץ מגוריהם אשר גרו בה, און איך האב זיי געזאגט אז די לאנד וואו ענק וואוינען יעצט בגירות וועלט וועט וועלן ענקער ענקערע קינדער באקומען בירושה, און וגם אני שמעתי און פלאס דעם, ס'הייסט יעצט וואס איך בין אבליגעיטעד צו צו די אבות הקדושים, איך דארף ברענגען א א א. סאלוועישן א גאולה צו זייערע קינדער, איז וגם אני שמעתי בין איך געגאנגען און איך האב געהערט ווי די אידישע קינדער שרייען צו מיר פון זייער גרויס צער, את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם דורך דעם וואס די מצריים מאכן זיי אזוי שווער ארבעטן און ואזכר את בריתי און דורך די דורך זייערע תפילות און דורך זייער געוויין האב איך מיר דערמאנט דעם בונד וואס איך האב געמאכט צו אברהם און צו יצחק און צו יעקב, מילא וועגן דעם. וויל איך אז דו זאלסט גיין זאגן פאר די אידישע קינדער אז איך וועל מקיים זיין מיין שבועה און איך וועל זיכער זיי ארויפברענגען קיין ארץ ישראל, לכן אמור לבני ישראל, וועגן דעם זאגט אים דער הייליגער באשעפער, גיי צו די אידישע קינדער און זאג זיי אז אני ה' איך בין דער אייבערשטער וואס דער יוד קעי וואוו קעי אזוי ווי געשמועסט רעפרעזענט אז איך גיי זיכער מקיים זיין, נישט נאר קל שקי אזוי ווי איך האב מיר באוויזן פאר די פאר די אבות הקדושים אז איך גיי אז איך קען, איך האב די קעפעביליטיס, נאר אני ה' ה' אוודאי אז איך גיי עס זיכער מקיים זיין, און זאג זיי אויך די פינף לשונות פון גאולה, אז והוצאתי אתכם איך וועל זיי ארויסנעמען מתחת סבלות מצרים פון אונטער די שווערע לאסט פון די מצריים. און זאג זיי אויכעט די סיקווענס אוו איווענטס, ווייל קודם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, קודם גיי איך זיי ארויסנעמען אז גלייך ווען מכת דם הייבט זיך אן, גייען שוין די מצריים נישט בעטן די אידן זאלן ארבעטן, אבער די אידן מחמת גרויס פחד פון די מצריים, גייען זיי נאך פון זיך אליין וואלונטערילי אליינס טון ארבעט פאר די מצריים, סאו זאג זיי אז די מינוט וואס ס'הייבט זיך אן וועל איך זיי קודם אראפנעמען די פיפטי פערסענט פון זייער עבודה גייט אראפגיין ווייל מ'וועט זיי שוין נישט צולייגן נאך ארבעט, און די צווייטע לעוועל וועט זיין והצלתי אתכם מעבודתם שפעט לעיטער אן אין די מכות וועט שוין די פֿופֿציק פראצענט אויכעט אוועקפאלן, די אידן וועלן זיין פראנק און פריי ווי לאנג, אפילו זיי זענען נאך אין מצרים, ווייל די מכות, ווייל די מצריים גייען אזוי מורא האבן פונעם אייבערשטן, און די דריטע לעוועל וועט שוין זיין, אז איך וועל ענק אינגאנצן אויסלייזן פון מצרים, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, איך וועל ענק אויסלייזן מיט א אויסגעשטרעקטע ארעם ובשפטים גדולים, דאס הייסט מיט גרויסע וואונדער, מכת בכורות, מיט קריעת ים סוף, ענק וועלן שוין בכלל נישט, נישט נאר ענק וועלן נישט זיין אין מצרים, און נישט נאר ענק וועלן שוין נישט זיין אונטערטעניגט אונטער ענקערע נוגשים, נאר זיי וועלן זיי וועלן אלע אויסשטארבן, און ענק וועלן זיין פריי פון אלעם, אזוי ווי איך האב צוגעזאגט פאר די אברהם יצחק און יעקב אז ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, און זאג זיי ווייטער אז ולקחתי אתכם לי לעם נאכדעם וואס איך וועל טון די ניסים אין מצרים, און נאכדעם די ניסים ביי קריעת ים סוף. וועל איך ענק נעמען צו די באַרג סיני, איך וועל ענק נעמען פֿאַר אַ פֿאָלק, והייתי לכם לאלקים, און איך וועל זײַן ענקער באַשעפֿער. און וידעתם דעמאָלט זאָלט איר עס וויסן, כי אני השם אלקיכם, איך בין דער הײַליקער באַשעפֿער המוציא, וואָס נעמט ענק קאָנסטענטלי אַרויס מתחת סבלות מצרים, אַזוי ווי דער רסאַג לייגט אַראָפּ, אַז המוציא איז נישט אַ לשון עבר, אַז זאָלסט וויסן, אַז איך בין דער באַשעפֿער וואָס האָט ענק, ניין, ניין, ניין, יעדע מאָל וואָס דו ביסט אין צער זאָלסטו וויסן, אַז איך בין דער באַשעפֿער וואָס נעמט דיך אייביק אַרויס פֿון דײַנע פּעין, פֿון דײַנע סטראָגלס. און די נעקסטע די העכסטע לעוועל והבאתי אתכם וואס איך וועל ענק אריינברענגען אין ארץ ישראל אשר נשאתי את ידי וואס כ'האב אויפגעהויבן מיין הענט בשבועה צו מיין כסא הכבוד און כ'האב געשוואוירן פאר די עלטערן לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב און ונתתי אותה און איך וועל דאס איבערגעבן לכם מורשה אני ה' איך וועל דאס איבערגעבן אלס א ירושה פאר די אידישע קינדער. און אני ה' איך בין דער באשעפער וואס איך בין קעפעבל און איך בין באגלייבט אז איך וועל עס זיכער מקיים זיין. אבער זאגט די הייליגע תורה אז וידבר משה כן אל בני ישראל האט משה רבינו געטרייט איבערצוזאגן די אלע רייד וואס די הייליגע באשעפער האט אים געזאגט אבער ולא שמעו אל משה זיי האבן נישט געקענט צוהערן צו משה רבינו כאטשיג שטייט דאך שוין פאריגע וואך אין די סדרה ויאמן אלע אידן האבן געגלייבט אז דער אייבערשטער האט טאקע געשיקט משה רבינו און אז משה איז באמת א נביא אבער ולא שמעו זיי האבן נישט געקענט צוהערן, זיי האבן נישט געהאט די מענטל קעפעסיטי צוצוהערן משה רבינו'ס רייד, פארוואס אז מקוצר רוח ומעבודה קשה, זיי האבן געהאט אזא קורצע אטעם, מחמת גרויס פחד, זיי זענען געווען קאנסטענטלי אנדער די פיער פון דעט, און אנדער די פיער פון פעטש, און אויך פון די שווערע ארבעט, מילא אפילו, און די רמב"ן לייגט דא זייער שיין אראפ, אז אפילו ווען א מענטש ווייסט אז נעקסטע וואך גייט ער ווערן אויסגעלייזט פון זיין צער, אבער ער וויל פון דעם צער שוין מער נישט הערן, ער קען נישט קיין סעקונדע מער סובל זיין די פעין, מילא וועגן דעם האבן די אידישע קינדער אפילו מען האט זיי געקומען זאגן אן עקט אז מען גייט ענק כמעט שוין אויסלייזן, האבן זיי אבער נישט געקענט צוהערן און אננעמען זיינע רייד, איז וידבר ה' אל משה לאמר, וויבאלד די אייבערשטער האט געזען אז מען דארף דא אונטעררוקן די זאך, די אידישע קינדער הערן נישט און זיי זענען זיך שוין כמעט מייאש, מילא איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט פאר משה רבינו, בא, קום צו צום פאלאץ פון מלך, און דבר אל פרעה, גיי רעד צו פרעה דו אליינס, אן אהרן און אן די זקנים, און וישלח את בני ישראל מארצו ער זאל ארויסשיקן די אידישע קינדער פון זיין לאנד. האט משה רבינו געזאגט זע, פאריגע מאל ווען דו האסט מיך געשיקט, האסטו מיך געשיקט מיט די זקנים, האסט מיך געשיקט מיט אהרן, און האסט מיך אויך געגעבן א ציווי אז ואהיה עם פיך, האסט מיך געגעבן א הבטחה איך וועל זיין מיט דיינע רייד, מיט דיין מויל, אבער יעצט שיקסטו מיך דא איינער אליינס, האב איך צוויי סיבות פארוואס איך וועל נישט זיין, פארוואס איך וועל נישט מצליח זיין, די ערשטע סיבה איז, ויאמר משה לפני ה' לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אלי, די אידישע קינדער הערן דאך נישט צו מיר, כאטשיג וואס איך, זיי זענען דיין פאלק, און כאטשיג איך קום צו זיי מיט גוטע זאכן, איך קום צו זיי וועגן זייער אייגענע טובה, דאך הערן זיי מיך נישט אויס, איז ואיך ישמעני פרעה, פרעה איז דאך סיי נישט פון דיין פאלק, און סיי איך קום נישט מיט קיין גוטע רייד צו אים, איך קום פונקט פארקערט, איך קום מיט נעגעטיוו זאכן, סאו מילא וויאזוי טראכסטו אז פרעה וועט מיך יא צוהערן? איי וועסטו מיר וועלן זאגן אז די קל וחומר איז א אפגעפרעגטע קל וחומר, ווייל ווייסטו פארוואס די אידישע קינדער הערן דיך נישט אויס דעסוועגן זיי זענען מקוצר רוח, פרעה האט דאך נישט די ארגומענט, אויף פרעה קענסטו נישט זאגן אז ער הערט דיך הערט נישט אויס, ממילא די קל וחומר א אפגעפרעגטע קל וחומר, פרעה האט דאך נישט קיין קוצר רוח, איז האב איך דאך א צווייטע ארגומענט פארוואס איך קען נישט גיין פארוואס ואני ערל שפתים איך האב פארשטאפטע ליפן איך קען נישט רעדן מילא פאריגע מאל האסטו מיר מיטגעשיקט אהרן און האסט מיר געזאגט אהיה עם פיך דא שיקסטו מיר איינער אליינס סאו וויאזוי קען וויאזוי קענסטו מיר שיקן? איך קען איך קען נישט גיין מקיים זיין וואס דו ווילסט מיר זאגן. און ס'שטייט דא אין דעם פסוק לאמר זאגט דער הייליגער רבי אברהם בן הרמב"ם אז לאמר האט קלאר ארויסגעזאגט אלעס וואס באדערט אים פארן הייליגן באשעפער אזוי ווי איד מען דארף מתפלל זיין ווען א איד איז מתפלל דארף ער זאגן פארן באשעפער פונקטליך וואס וואס וואטס באדערינג אים. סאו האט ער אויך געזאגט איך האב דא צוויי סיבות פארוואס דער פרעה וועט מיך זיכער נישט אויסהערן, איז וידבר ה' אל משה ואל אהרן, האט דער אייבערשטער געזאגט ביסט גערעכט, לאמיך מיטברענגען אהרן אויכעט. האט ער גערופן משה און אהרן ויצום אל בני ישראל מ'האט זיי באפוילן צו גיין טון צו גיין אויסלייזן די אידישע קינדער און אויכעט ואל פרעה מ'האט זיי באפוילן צו גיין רעדן צו פרעה מלך מצרים אז להוציא את בני ישראל מארץ מצרים זאלן גיין אויסלייזן די אידישע קינדער פון ארץ מצרים האב א סוקסעספול דעי.